לזכות שלום הכהן בן פרידא שיחיה ליום הולדת שלו י' כסלו. ב' חלקים משיחת ליל י' כסלו תשמ"א. ווי געזאגט פריער אז דער מאסר פון דעם מיטעלן רעבן איז זיך געווען נאך דערויף ווי מען האט איינגענומען און אריינגענומען צענדליגער טויזנטער אידן, אין דעם לימוד פון תורת פון מעינותיך אין אן אופן פון יפוצו חוצה, ווי דער מיטעלער רבי שרייבט בהקדמה לכמה מספריו וואס זענען אפגעדרוקט געווארן בחייו על ידו נאך קודם המאסר, האט ער זיך דארט דעמאלט אויפגעטאן דער יפוצו מעינותיך חוצה מיט א מורא'דיגן שטורעם סיי דער יפוצו די הפצה און סיי דער שטורעם אז דאס איז דערגרייכט אין חוצה און סיי דער שטורעם אז מ'האט דארט געהאט די מעיינות עצמן וכמדובר כמה פעמים ניט מ'זאגט יפוצו מי המעיינות חוצה נאר די מעיינות אליין קומען אן אין חוצה און אף על פי כן קען זיין אזא מין חשך וואס ווערט ניט נתפעל אפילו פאר אזא מין נר, און נאך מערער א נר וואס דער ענין איז ווי יפוצו מעינותיך חוצה ער זאל אויפטאן דער לילה כיום יאיר, און פירט דורך בפועל אז ס'ווערט א מאסר בפועל, און מ'דארף האבן די גאנצע השתדלות ברוחניות. כדי זאל דערנאך אראפקומען די הצלחה אין די השתדלות בגשמיות וואס האט געבראכט דערנאך צו דער גאולה, באווייזט זיך דאס אויף א חשך הכי גדול, נאך מערער ווי ס'איז געווען פריער, וואס דערפון איז פארשטאנדיג אז ס'קומט א חשך הכי גדול, און מ'איז אים מנצח איז אויך דער יתרון האור מתוך החשך, וויבאלד אז דער חשך איז גרעסער איז דער יתרון האור אויכעט גרעסער. ביז אין א מעשה הוא העיקר, אז ער הייבט אן און רעדט מיט זיך און מען רעדט מיט אים ער זאל מאכן פון א אידן וואס לעיני בשר זעהט זיך אויס אז דאס איז א לילה איד, ס'איז ניט מער דער נר הווי' נשמת אדם. על כל פנים אין א חלק פון זיין לעבן. דערנאך גיט ער זיך א כאפ וואס טוט זיך מיט אים אליין, כאפט ער זיך אז אף על פי וואס ער האט געלערנט דעם אלטן רבי'נס מאמר, און דערנאך געלערנט דעם מיטעלן רבי'נס מאמר, און דערנאך געלערנט די מאמרי רבותינו נשיאינו שלאחרי זה, איז דערנאך אז ס'ווערט דער ענין פון טאפארו דא פלאחו. אז זאל אראפ קומען פון מח זאל דאס אראפ קומען אין מעשה בפועל דורך ליבא וואס ליבא שופע לכל גופא איז אט דא כאפט ער זיך אז דארט איז עס נישט געלויכטן ווערט ער זיך ביי זיך אראפגעפאלן קומט גלייך צו גיין דער קלוגינקער און הייבט אים אן איינשמועסן א מה דאך ווען דו ביסט געווען אין ישיבה און האסט נישט געהאט קיין דאגות ובלבולים און האסט געלערנט בהתמדה ושקידה און דערנאך ארויסגייענדיג אין אוויר העולם האט עס נישט געפועל'ט, איז וואס וועסטו לייגן איצטער כוחות אויף לערנען דעם זעלבן מאמר דעם זעלבן ביאור מיט אויכעט? מיט א כוונה זאל אראפקומען אין המעשה הוא העיקר, דאס קומט זיך נישט צו דיין אופן הלימוד ווי ס'איז געווען ווען דו ביסט געווען דאך תחת אמת'ן גפנו און תחת אמת'ן תאנתו ווען ער איז געווען אין כותלי הישיבה. אשר לכן, פארנעם זיך מיט ענינים פשוטים, גיב אסאך צדקה, פארנעם זיך מיט מבצעים, לויף ארום און קלעב צעטלען און מאך א טומל, טאקע לשם שמים וכו', אבער זאלסט אפרייסן פון זיך אליין, כמדובר כמה פעמים, און ווערן א ישיבה בחור, נישט קוקנדיג אויף דערויף וואס אין פאספארט שטייט אז ער איז אלט בן שבעים שנה בן שמונים שנה, און אז ער איז א בעל עסק והא ראיה אז אין באנק רעכנט מען זיך מיט אים וכו' וכו', נישט דאס איז זיין עבודה, והא ראיה ער האט ער די ראיה פון זיך אליין בידידי בידידי הוה עובדא, און ער זעט וואס האט אויפגעטון זיין הארעווען מיט זיך אליין בענינים אלה.

מיט זיך אליין אין הפצת המעיינות חוצה זאל אנקומען צו זיין הבנה והשגה, איי וואס ער האט ניט מצליח געווען בעבר, איז דאס א נייער טאג מיט א נייער צירוף פון שם אדנ"י וואס איז פארבונדן מיט א נייעם צירוף פון שם הוויה, און אט דאס פועל'ט אז דאס קומט ארויף במעשה בפועל ניט נאר אויף א צווייטן אידן נאר במעשה בפועל ביי עם גופא און ניט נאר במעשה בפועל אין עשיה כפשוטו נאר במעשה בפועל אין לימוד התורה ביז אין דער עשיה שבתורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. ועל דרך זה אין פנימיות התורה ווי ס'קומט ארויס פון די לימוד החסידות בנוגע צו דעם בכן אין אהבת השם און יראת השם. און דאס איז דאך אויכעט דער פתגם הידוע וואס דער מיטעלער רבי האט געזאגט, ווי מ'זאגט אז ער האט געוואלט אזוי און חסידים האבן דאס געזאגט. אז בשעת ס'טרעפן זיך צוויי יונגעלייט צו צוויי חסידים זאל מען רעדן אין א ענין פון יחודא עילאה אדער ווי דער לשון איז אין אנדערע נוסחאות אבער דאס איז דער לפי ערך דער תוכן איז דאס ניט א ענין כבלשון הכתוב לא בשמים היא ולא מעבר לים היא נאר דאס מיינט מען יעדערן פון די וואס ווייסן וועגן דעם מיטעלן רבי'ן, און די וואס ווייסן וועגן זיין מאסר און זיין גאולה, און בשעת עס קומט דער עשירי בכסלו שטייט דאס די נתינת כח בזה, במילא אויך די תביעה אז מען זאל טון אזוי ביתר שאת וביתר עז, וואס דאס איז אויך מוסיף ביתר שאת, ויתר עז אין הצלחת הלימוד הזה. וואס בפשטות מיינט מען דאס אז נוסף אויף די שיעורים וואס מען האט אין לימוד החסידות ביז א רגע לפני זה, זאל מען מוסיף זיין נאך מערער און נאך מערער, איי ווערט די שאלה ער מוז זיך עוסק זיין אין הפצת המעיינות און הפצת היהדות. און אין די מבצעים, און אראפברענגען משיח'ן נאו בפועל ממש אין אן אופן פון נגאלין מיד, זאגט מען אז א איד האט בכח צו ממלא זיין די שליחותו של הקדוש ברוך הוא וואס ער איז אין סוף, און האט באשאפן א אידן א נשמה אין א גוף במדידה ובהגב ובהגבלה. אז ער זאל אויספירן די שליחות זיינע אין אן אופן פון אין סוף, איז דאך פארשטאנדיג בפשטות אז ס'קען זיין ווי ס'מודגש אין די קביעות פון שנה זו אז דאס איז סיי לשמים סיי לבריות ובכל רגע ורגע ממש. און וויהי רצון אז מען זאל איבערטייטשן די די עניינים אין מעשה בפועל בנוגע צו זיך ובנוגע צו די בני בית ובנוגע לחלקי בעולם ובנוגע לכל העולם כולו און איינעמען מיט א חסידישן שטורעם די גאנצע וועלט און גיין מיט די גאנצע וועלט לקבל פני משיח צדקינו ובעגלא דידן ממש למטה מעשרה טפחים ושמחת עולם על ראשם לחיים.